בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קוף יוד, מ'הייבן אן דף קוף יוד עמוד א, האי מאן דכרכיה חיויא זאגט די גמרא, האי מאן דכרכיה חיויא ווער ס'נעמט אים ארום א שלאנג, די שלאנג דרייט זיך ארום אים, און ער דארף אראפשלעפן דעם שלאנג ווייל די שלאנג וויל אים פארצוקן, וויל אים בייסן, איז לינחות למיא, זאל ער אריינגיין אין וואסער, ולסחוף דיקולא ארישא, און ער זאל לייגן א סל, א בעסקעט, אויף די קאפ פונעם שלאנג, ולהדקיה מיניה, און אזוי זאל ער צוביסלעך אראפנעמען די שלאנג פון זיך, ביז די שלאנג פאלט אריין אינעם סל, ס'טייטש די שלאנג זאל אים נישט בייסן אויב ער טוט עס שנעלערהייט, קען אים די שלאנג געבן א בייס, אזוי טוט ער עס שטאטערהייט, וכי סליק עילויה, און ווען די שלאנג פאלט אריין אינעם סל, לישדיה למיא, זאל ער עס אריינווארפן אינעם וואסער, ולסלוק וליתי, און ער זאל אוועקלויפן פון דארט. זאגט די גמרא ווייטער, האי מאן דמיקני ביה חיויא ווער א שלאנג איז מקנא אין אים, וואס טייטש די שלאנג איז אויפגערעגט אויף אים, די שלאנג שמעקט אים, און זוכט אים צו כאפן, די שלאנג ממש זוכט אים, נישט סתם די שלאנג שטייט אין די געגנט און די שלאנג האט אים געזען, נאר די שלאנג ממש זוכט דווקא אים, איז אי איכא חבריה בהדיה, טאמער זיין חבר איז מיט אים, לירכביה ארבע גרמידי, זאל אים זיין חבר ארויפלייגן אויפן אקסלען און גיין מיט אים פיר אמות, ווייל טאמער ער גייט אליין אויף די פיס, איז דעמאלטס די שלאנג קען אים נאכגיין, קען אים נאכשמעקן, זען ווי ער איז געגאנגען, טאמער די חבר שלעפט אים, עט זיך די שלאנג צומישן, ווייל די שלאנג עט מער נישט זען ווי די פיס טריט געגאנגען, איז במילא דאס איז א פאטענט, ואי לא, טאמער ער האט אבער נישט קיין חבר מיט אים, לישואר נגרא, זאל ער אריבערטאנצן אזא. פלאץ ווי ס'פארט אריבער אביסל וואסער, ווייל ווייטער אזוי עט די שלאנג אים נישט קענען נאכגיין, אזוי איין פשט די מפרשים זאגן א צווייטע פשט אז לישואר נגרא איז טייטש ער זאל טאנצן פיר אמות נישט די חבר שלעפט אים נאר געבן א טאנץ א שפרינג פיר אמות, על כל פנים ואי לא טאמער ס'נישט דא אזא קליינע וואסער איז ליעבר נהרא זאל ער ממש אריבער גיין א טייך, ובליליא און ביינאכט וואס זאל ער טוהן ער וויל גיין שלאפן, לותביה לפוריא אארבעה חביתא זאל ער לייגן זיין בעט אויף פיר פעסער, פארוואס? כדי די שלאנג זאל נישט קענען גרינג אנקומען צו אים, וניגני בי כוכבי, און ער זאל שלאפן אונטער די שטערנעס, ס'טייטש אינדרויסן, נישט לעבן א וואנט אדער לעבן א דאך ווי די שלאנג קען ארויפגיין אויף די דאך און טאנצן אויף זיין בעט פון דארט, נאר ממש אויף א ליידיגע פעלד, ולייתי ארבעה שונרי, און ער זאל נעמען פיר קעץ, וליסרינהו בארבעה כרעי דפורייה, און עס צובינדן צו די פיר פיס פון זיין בעט, וליתי שחפי, און ער זאל ברענגען אזעלכע שפענדלעך אדער צווייגלעך, אדער יעדע זאך וואס מאכט א קול ווען מ'גייט אויף דעם, ולישדי התם, און ער זאל עס לייגן ארום און ארום, דכי שמעי קלא, אזוי אז די קעץ עלן הערן אז די שלאנג קומט, אכלי ליה, עלן די קעץ אויפעסן די שלאנג. זאגט די גמרא ווייטער, האי מאן דרהיט אבתריה, ווער א שלאנג לויפט נאך אים, און דא רעדט מען נישט אויף אן אופן וואס די שלאנג איז אים מקנא אז די שלאנג זוכט דווקא אים, נאר די סתם א שלאנג לויפט א מענטש נאך, לירהט בי חלתא, זאל ער לויפן אויף א זאמדיגע געגנט, ווייל א שלאנג קען נישט שנעל לויפן אויף זאמד, און במילא אזוי קען ער ניצול ווערן, און ווייטער, ס'איז עס דווקא ביי אן אופן וואס די שלאנג זוכט נישט ספעציפיש אים, ווייל טאמער די שלאנג זוכט ממש אים, עט נישט העלפן די עצה פון לויפן אויף זאמד, ווייל די שלאנג עט ממש כאילו זיך מוסר נפש זיין אים צו כאפן, נאר וואס דען סתם א שלאנג לויפט א מענטש נאך קען ער לויפן אויפן זאמד. זאגט די גמרא ווייטער, האי איתתא דחזיא חיויא א פרוי וואס זעט א שלאנג, ולא ידעה אי יהיב דעתיה עילוה, אי לא יהיב דעתיה עילוה, און זי ווייסט נישט, טאמער די שלאנג וויל איר, וואס טייטש וויל וואוינען מיט איר צו נישט? איז דא אזא מצב וואס שלאנגען וועלן וואוינען מיט א פרוי? און וואס זאל די פרוי טון? תשלח מאנה, זאל אויסטון אירע בגדים ונשדייה קמיה און ווארפן פארן שלאנג, אי מכרך בהו טאמער די שלאנג נעמט ארום די בגדים, דעתיה עילוה דאס איז א סימן אז די שלאנג זוכט איר, די שלאנג וויל איר און וויל וואוינען מיט איר, ואי לא, טאמער נישט, לא יהיב דעתיה עילוה איז א סימן אז ער זוכט איר נישט. מאי תקנתה, וואס איז טאמער די שלאנג זוכט איר יא? וואס איז די תקנה? וואס טייטש וויאזוי קען זי ניצל ווערן? תשמש קמיה, זי זאל וואוינען מיט איר מאן פארן שלאנג, אזוי עט זיך די שלאנג פארמיסן אין איר. איכא דאמרי איז דא וואס זאגן אז כל שכן דתקיף ליה יצריה פארקערט, די שלאנג עט נאך מער האבן א תאווה אויף איר, נאר וואס דען אלא תשקול ממזיה ומטופרה ותשדי ביה, זאל נעמען פון איר האר און פון איר נעגל און עס ווארפן פארן שלאנג כדי די שלאנג זאל זיך פארמיסן פון איר ותימא און זי זאל זאגן די ווערטער דישתנא אנא וואס טייטש דרך נשים לי זאגט רש"י ס'האט נישט קיין פשט ס'איז א געוויסע לחש א געוויסע סגולה פטור צו ווערן פון דעם שלאנג זאגט די גמרא ווייטער האי איתתא דעייל בה חיויא א פרוי וואס א שלאנג איז אריין ובאותו מקום די גאנצע שלאנג איז אריין דארט, איז וואס זאל זי טון? ליפסעה ולותבוה אתרתי חביתא, זאל אויסשפרייטן די פיס און זיך זעצן אויף צוויי פעסער וואס טייטש האלב אויף די פאס האלב אויף די פאס, די פיס זאל זיין אויסגעשפרייט אויף די צוויי פעסער, וליתי בישרא שמינא, און מען זאל ברענגען פעטע פלייש, ולישדי אגומרי, און עס לייגן אויף קוילן וואס טייטש בראטן די פלייש, זאל ארויסקומען א גוטע ריח פון דעם, וליתי אגנא דתחלי, און מען זאל נעמען א סל פון שחליים ס'איז א געוויסע געוויקס וואס שמעקט זייער גוט,

ולישקליה וליקלייה בנורא, דעמאלטס זאל די פרוי נעמען מיט די כלי זאל זי געבן א כאפ אן דעם שלאנג און עס אריינווארפן אין פייער פארברענען אין פייער, פארוואס דארף זי עס גראד אנכאפן און פארברענען? ווייל דאי לא הדר עילוה ווייל טאמער נישט קען די שלאנג צוריק גיין. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, כל האוכלין, אלע מיני מאכלים מעג א מענטש עסן לרפואה, ווילאנג מענטשן עסן דאס ווילאנג ס'איז א מאכל בריאים, נארמאלע מענטשן עסן דאס, זאגט די גמרא כל האוכלין לאתויי מאי, וואס איז דער כל האוכלין וואס קומט דער כל מרבה זיין, זאגט די גמרא לאתויי טחול לשיניים וכרשינין לבני מעיים, ס'קומט מרבה זיין די טחול די ספלין פון די בהמה וואס דאס איז גאר גוט פאר די ציין, און כרשינין ס'איז א מין קטניות וואס איז גאר גוט פאר די מעיים, וואס בעצם די טחול וואס איז גוט פאר די ציין שאדט פאר די מעיים, און די כרשינין וואס איז גוט פאר די מעיים שאדט פאר די ציין, און במילא וואלט מען געמיינט אז אפשר געזונטע מענטשן עסן דאס נישט, דאס קומט די משנה מרבה זיין אז ניין, היות וואס ס'איז דא געוויסע מענטשן, נארמאלע מענטשן נישט קיין קראנקע מענטשן וואס עסן דאס, איז נישט ניכר אז דאס איז לרפואה, און במילא מעג מען דאס עסן שבת, זאגט יעצט די גמרא כל המשקין לאתויי מאי, וואס קומט די כל פון די כל המשקין וואס איז געשטאנען אין משנה אז מען מעג טרינקען אלע געטראנקען, וואס איז דער כל מרבה לאתויי מי צלפין בחומץ, ס'קומט מרבה זיין וואסער זאפט וואס קומט ארויס פונעם צלף בוים, דער צלף בוים האט בלעטער וואס מען קען ארויסקוועטשן פון דעם זאפט, ווען מען מישט עס אויס מיט חומץ, איז דאס אזא משקה וואס געוויסע מענטשן טרינקען דאס, נישט אלע מענטשן טרינקען דאס, אבער היות וואס ס'דא געוויסע געזונטע מענטשן וואס טרינקען דאס, הייסט עס א נארמאלע משקה, וואס א מענטש מעג דאס טרינקען שבת אפילו ער טרינקט עס לצורך רפואה, זאגט די גמרא אמר ליה רבינא לרבא, רבינא האט געזאגט צו רבא מהו לשתות מי רגליים בשבת, צו א מענטש מעג טרינקען מי רגליים לרפואה, מיר האבן דאך געזען די סגולות פון מי רגליים, אמר ליה, האט רבא געענטפערט תנינא, מיר האבן געלערנט די תשובה אויף דעם, ביי אונזער משנה, שטייט אין די משנה כל המשקין שותה, דווקא א משקה וואס געזונטע מענטשן טרינקען, מעג א מענטש טרינקען שבת לצרכי רפואה, און מי רגליים לא שתו אינשי, מי רגליים, קיין שום געזונטע מענטש טרינקט נישט קיין מי רגליים, און במילא הייסט דאס נישט קיין משקה, און במילא טאר א מענטש וואס איז קראנק דאס נישט טרינקען לרפואה שבת, ווייל ס'איז ניכר אז ער טוט עס לצורך רפואה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה כל המשקין שותה חוץ ממי דקלים, זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא חוץ ממי דקרים, אז חוץ פון דעם וואס מען טאר נישט טרינקען קיין מי דקלים שבת, טאר מען אויך נישט טרינקען מי דקרים, מען באלד זען וואס איז דאס די מי דקלים און וואס איז דאס די מי דקרים אבער די גמרא זאגט קודם מאן דתנא מי דקרים שהם דוקרים את המרה וואס איז דאס די מי דקרים וואס איז די סגולה פארוואס ווערט עס טאקע אנגערופן מי דקרים ווייל ס'איז דוקר ס'שטעכט דורך די מרה די גאל ווייל אז א מענטש האט צופיל גאל איז עס נישט גוט פאר אים דאס לעכערט עס דורך כאילו דאס העלפט אז די גאל זאל ארויסגיין דאס איז א רפואה און מאן דאמר מי דקלים פארוואס ווערט אנגערופן מי דקלים מי דקלים שיוצאין משני דקלי ווייל סקומט ארויס פון צוויי טענענביימער ווי מען באלד זעהן פונקט וואס דאס איז, זאגט אונז די גמרא מאי מי דקלים, וואס איז טאקע די מי דקלים, אמר רבה בר ברונא, תרתי תלאי איכא במערבא, ס'דא צוויי טענענביימער אין ארץ ישראל איינס לעבן צווייטן, ונפקא עינא דמיא מבינייהו און ס'פארט א וואסער א קוואל וואסער צווישן די צוויי ביימער, כסא קמא מרפא, טאמער מען טרינקט פון די וואסער, די ערשטע גלעזל וואס מען טרינקט איז מרפא, ס'היילט אויס די מענטש, וואס טייטשט ס'פארגלייכט די געדערעם, טאמער די קישקעס ארבעט נישט גוט טרינקט מען א גלאז און דאס העלפט צו, אידך די צווייטע, משלשל, איז ממש, עס העלפט נאך מער, ס'מאכט א מענטש זאל ממש משלשל זיין, ואידך די דריטע גלאז, כי היכי דעיילי הכי נפקי, אז די וואסער קומט ארויס אזוי קלאר ווי ס'גייט אריין, וואס טייטשט וואס ס'גייט אריין אין די מויל פון די מענטש קומט גראד ארויס, ס'רייניגט אינגאנצן אויס די געדערעם. דאס איז די מי דקלים, עס קומט טאקע צווישן די צוויי טענענביימער וואס מען האט פריער געזען. אמר עולא, האט עולא געזאגט, לדידי שתי שיכרא דבבלאי, איך פלעג טרינקען ביער פון בבל ומעלי מינייהו און ס'האט מיר געהאלפן מער פון די מי דקלים, ס'האט מיר גורם געווען א שלשול, והוא דלא רגיל ביה ארבעין יומין. דאס, דאס אז מען טרינקט די ביער פון בבל זאל העלפן א רפואה אויסצוליידיגן די קישקעס, דאס איז נאר טאמער מען האט עס נישט געטרינקען פאר פערציג טאג, מען האט זיך אפגעוויינט פון דעם פאר פערציג טאג, דעמאלטס נאכדעם קען עס העלפן, אבער א מענטש וואס איז צוגעוואוינט דערצו,

איז דער וואס זאגט שעורים, און ר' פפא דער וואס האט געזאגט חיטי, אבער על כל פנים פון סיסאני קען מען געדענקען ר' יוסף איז דער וואס האט געזאגט גערשלעך, זאגט יעצט די גמרא דער זיתום המצרי דער מי דקרים, ושתי להו בין דבחא לעצרתא, העלפט נאר טאמער מען טרינקט עס צווישן פסח און שבועות, דקמיט מרפי ליה ודרפי קמיט ליה, און דאס העלפט אז טאמער די מאגן איז פארהאקט עס קומט נישט ארויס איז העלפט דאס צו עפענען די מאגן, און טאמער די מאגן איז צו אפן העלפט עס פארמאכן די מאגן, וואס טייטש די סגולה העלפט אויך נאר צווישן פסח און שבועות, זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה וכוס עיקרין, פרעגט די גמרא מאי כוס עיקרין, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, לייתי מתקל זוזא קומא אלכסנדריא, א מענטש זאל נעמען א זוז פון די שרף פון אלעקסאנדריע ביימער, וואס טייטש יעדע בוים האט שרף וואס רינט אראפ פון דעם, איז טאמער מ'נעמט שרף פון די אלעקסאנדריע ביימער און מ'וועגט אפ פון דעם א זוז, ומתקל זוזא גביא גילא, און נאך א זוז וואס וועגט א זוז,

טאמער איינער האט די מחלה די ירקונא, וואס דאס האט מען געזען אין די משנה אז א גרינליכקייט וואס הערשט אויף א מענטש איז געווען אזא מחלה, איז ער זאל נעמען תרין בשיכרא, נאר צוויי פון די דריי מינים, נישט קיין נפקא מינה וועלכע צוויי, און זאל עס אויסמישן מיט ביר און אזוי טרינקען, ומיעקר, וואס טייטש ער האט טאקע א רפואה, אבער ס'איז דא א געוויסע סייד עפעקט, א געוויסע זייטיגע זאך וואס געשענט אויך, ער ווערט אן עקר, קינדער קען ער מער נישט האבן. זאגט אונז די גמרא, מ'האט דאך יעצט געזען לזבה, א רפואה פאר א זבה איז תלתא בחמרא, מען נעמט די דריי מינים מען מישט עס אויס מיט וויין, ולא מיעקרא זי ווערט נישט קיין עקרה זי ווערט נאר אויסגעהיילט, זאגט די גמרא ואי לא, טאמער עס איז נישט דא די רפואה זי וויל א צווייטע רפואה, לייתי תלתא קפיזי שמכי פרסאי, זאל זי נעמען דריי כלים יעדע כלי האלט דריי לוג, און אנפילן די כלים מיט פרס'ישע צוויבל, ולישלוק בחמרא און עס אויפקאכן אין וויין, ונשקיה און אזוי עס טרינקען, ונימא לה און זי זאל זאגן, קום מזוביך, וואס טייטש גיי אוועק פונעם זיבה, ס'איז אזא סגולה צו זאגן די ווערטער, ואי לא, טאמער זי קען נישט טון די רפואה דא נאך א רפואה, לותבה אפרשת דרכים, זאל זי זיצן ביי א פרשת דרכים דארט ווי די וועג טיילט זיך אפ, ולינקטה כסא דחמרא בידה, און זאל האלטן א גלעזל וויין אין די הענט, וליתי איניש מאחורה, און א מענטש זאל קומען אונטער איר, וליבעתה, און זי זאל איר, ער זאל איר צעטרייסלען, וואס טייטש ער זאל איר דערשרעקן, זי זאל נישט באמערקן ווי ער קומט און זאל געבן א דערשרעק, ולימא לה און ער זאל איר זאגן קום מזוביך, און דאס איז אויך א רפואה, ואי לא, טאמער זי קען נישט מאכן די רפואה איז דא נאך א רפואה, לייתי בונא דכמונא, זי זאל נעמען א גאנצע פויסט פון כמון, ס'איז אזא מין ספייס, א מין תבלין, ובונא דמוריקא, און א גאנצע פויסט פונעם ספייס כרכום, ובונא דשבלילתא, און א גאנצע פויסט פון חילבא, אויך א ספייס, ונישלוק בחמרא, און עס אויפקאכן אין וויין, ונשקיה און עס טרינקען, ונימא לה, און מען זאל איר זאגן, קום, מען זוי ווייך, שטיי אויף פון דיין זיבה, וואס טייטש די זיבה זאל אוועק גיין, און דאס איז אויך א רפואה. זאגט די גמרא ואי לא, טאמער זי קען אויך נישט מאכן די רפואה, דא נאך א רפואה, לייתי שיתין שיעי דדנא, זאל נעמען זעכציק חותמות פון טיט וואס מען האט פארהאקט מיט דעם פעסער, ולשפיה, און זי זאל עס משפשף זיין אנרייבן אויף איר גאנצע גוף, ולימא לה קום מזוביך און מען זאגט איר קום מזוביך, וואס דאס איז אויך א רפואה.

וליקלי מען זאל עס פארברענען, וליסבה בשחקי דכיתנא בקייטא, און די אש זאל מען אריינלייגן אין צוריסענע בגדים פון פשתן אין די קיץ, ובשחקי דעמר גופנא בסיתוא, און אין צוריסענע בגדים פון קאטן פון צמר גפן אין די חורף אין די ווינטער, און אזוי זאל זי אנטראגן די בגדים די פשתן אין די זומער אדער די צמר גפן אין די ווינטער, און דאס איז א רפואה, ואי לא, טאמער זי קען דאס נישט טון, ליכרי שבע בירי זאל זי גראבן זיבן גריבער, וליקלי בהו שבישתא ילדה דערלה, און אין יעדעס איינס פון די גריבער זאל מען פארברענען א צווענגל טרויבן פון ערלה וואס וואקסט די ערשטע דריי יאר, ולינקטה כסא דחמרא בידה, און זי זאל האלטן א גלעזל וויין אין די הענט און זיך אריינזעצן אין די ערשטע גריב, ולוקמה מהא ולותבה אהא, זאל זיך אויפשטעלן פון איין גריב און גיין צום נעקסטן, ולוקמה מהא ולותבה אהא, אזוי צום נעקסטן גריב און צום נעקסטן גריב, ואכל חדא וחדא, און יעדע מאל זי שטייט אויף לימא לה זאל מען איר זאגן,

אין צעריסענע בגדים וואס איז געמאכט פון פשתן אין די זומער, ובשחקי דעמר גופנא בסיתוא, אדער אין צעריסענע בגדים פון צמר גפן פון קאטן אין די ווינטער, און אזוי זאל זי אנטון די בגדים, און דאס איז אויך א רפואה, ואי לא טאמער זי קען דאס נישט טון ליפתח לה חביתא דחמרא לשמה, זאל מען עפענען א פאס וויין אין איר נאמען, וואס טייטש זי זאל טרינקען אסאך וויין, ואי לא טאמער זי קען דאס נישט טון,

טאמער זי כאפט עס אן איר הענט דריי טאג, פסקה לעולם, שטעלט זיך איר זיבה אפ אויף אלעמאל. רש"י ברענגט א צווייטע פשט, אז ס'ווענדט זיך אין וויפיל גערשטלעך זי האלט אין איר הענט, ס'טייטש טאמער זי האלט איין גערשטל, שטעלט זיך עס אפ צוויי טאג, צוויי גערשטלעך דריי טאג, און דריי גערשטלעך איז לעולם. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מ'האט מיר פריער געזען לירקונא, תרין בשיכרא ומיעקר, א רפואה פאר איינער וואס האט די מחלה הירקון, אז ער זאל נעמען צוויי פון די מינים וואס מ'האט פריערט געזען, אויסמישן מיט ביר, און ער ווערט אן עקור, זאגט די גמרא ואי לא טאמער ער האט נישט די רפואה, איז דא נאך א רפואה לייתי רישא דשיבוטא דמילחא, זאל ער נעמען די קאפ פון אזא סארט פיש וואס הייסט שיבוטא וואס איז געזאלצן, ולישלוק בשיכרא און עס אויפקאכן אין ביר ולישתי און עס טרינקען, נאך א רפואה זאגט די גמרא ואי לא, לייתי מוניני דקמצי, זאל מען נעמען ציר פון היישעריקן, ציר דאס איז אזוי ווי פיש יויך ווען מען נעמט פיש מען קאכט עס אויף בלייבט איבער אזא ציר, די זעלבע זאך מיט היישעריקן איז אויך דא אזא ציר וואס קומט ארויס פון דעם, זאל מען נעמען די ציר, ואי ליכא מוניני דקמצי טאמער מען האט עס נישט, איז לייתי מוניני דנקירי זאל מען נעמען די ציר פון א קליינע פייגל וואס הייסט נקירי, וליעייליה לבי בני, און מען זאל אריינלייגן דעם חולה אין א בית מרחץ וואס איז גאר הייס, ולישפייה, און מען זאל אים אזוי ארומשמירן מיט די ציר, ואי ליכא בי בני טאמער ס'איז נישט דא א בית מרחץ, איז לוקמיה בין תנורא לגודא, זאל מען שטעלן דעם חולה, דער וואס האט די ירקון זאל מען אים שטעלן צווישן אן אויוון און א וואנט וואס דארט איז אויך ווארעם, וואס ווען מען רייבט אים אריין די ציר הייבט ער אן צו שוויצן און די שוויץ, די שווייס, ברענגט ארויס די מחלה, אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן לייגט צו אזוי הרוצה שיחממנו יקנחנו בסדינו, איינער וואס מען דארף אנווארעמען אזא סארט חולה כדי ער זאל אויסשוויצן די מחלה, איז זאל מען אים איינוויקלען אין זיין אייגענע דאכענע אדער אין א דאכענע, ברענגט רש"י א דאכענע פון א צווייטע וואס האט אויך געהאט די מחלה, און דאס העלפט אויך אז די מחלה זאל אוועקגיין, רב אחא בר יוסף זאגט די גמרא, חש ביה האט טאקע געהאט די מחלה, עבד ליה רב כהנא, רב כהנא האט טאקע געטון די רפואה, האט אים איינגעוויקלט אין זיין דאכענע, ואיתסי, און ער איז טאקע אויסגעהיילט געווארן.

און דריי קפיזים פון רויטע אהלות אזא סארט געוויקס וואס וואקסט, ולישלוקינהו בשיכרא און עס אויפקאכן אין ביר, ולישתי און דאס טרינקען, דאס אויך א רפואה, ואי לא, טאמער מען קען דאס נישט טון, ליתי עילא בר חמרא, זאל מען נעמען א יונגע קינד פון א חמור ולגלח מציעתא דרישא און אפשערן די מיטלסטע חלק פונעם קאפ פונעם חולה, פון דער וואס איז קראנק מיט די ירקון, ולישביק ליה דמא מאפותיה, און מען זאל נעמען בלוט פון די שטערן פון דעם קליינעם אייזל, ולותביה ארישיה און לייגן אויף דעם קאפ פונעם חולה דארט ווי ער האט זיך געשוירן, וליזהר מעיניה מען זאל אויפפאסן ס'זאל נישט אריינגיין אין זיין אויג, דלא ליסמי ליה ווייל דאס קען אים בלינד מאכן, אבער על כל פנים דאס איז א רפואה, ואי לא, טאמער איינער קען דאס נישט טון, ליתי רישא דברחא, דמנח בכבשא, זאל ער נעמען די קאפ פון א איל וואס איז איינגעווייקט אין עסיג אדער אין ציר, ולישלוק בשיכרא און עס אויפקאכן אין ביר, ולישתי און דאס טרינקען. ואי לא, טאמער מען קען דאס נישט טון, ליתי דבר אחר חוטרנא, זאל מען נעמען א חזיר מיט אזעלכע פלעקן, וליקרעיה און עס אויפרייסן ולותביה אליביה און לייגן אויף די חולה'ס הארץ, ואי לא, טאמער מען קען דאס נישט טון, ליתי כרתי מכבתותא דמישרא, זאל מען נעמען כרתי, דאס איז א געוויסע געוויקס וואס ווערט אנגערופן Leeks אויף ענגליש, וואס וואקסט אינדערמיטן פון א שורה ווי ס'וואקסט די כרתי, איז גאר שארף, און מען נעמט פון דעם און מען געבט עס פארן חולה צו עסן דאס העלפט אויך, פארציילט די גמרא ההוא טייעא, דחש ביה, ס'איז געווען אן אראבער וואס האט געהאט די מחלה די ירקון, אמר ליה לגינאה, האט ער געזאגט פאר דער וואס האט געהאט א גארטן וואס איז אים געוואקסן די אלע געוויקסן, שקול גלימאי, נעם מיין טלית, דאס וואס איך וויקל זיך ארום מיט דעם, והב לי מישרא דכרתי, און געב מיך פון די כרתי, איך זאל זיך קענען אויסהיילן, ס'טייטש ער האט געוואלט אויפטוישן זיין בגד פאר די כרתי, יהב ליה האט אים טאקע געגעבן ואכל און ער האט געגעסן, אמר ליה האט דער אראבער אים געזאגט, אוישלייך גלימך, בארג מיר דעם טלית, איך האב אים יעצט געגעבן דעם טלית, האט ער אים געזאגט בארג מיר עס צוריק, ואיגני ביה קלי, איך האב זיך אביסל צולייגן גיין שלאפן ער איז געווען שוואך, איכרך גנא ביה, האט ער זיך טאקע ארומגעוויקלט מיט דעם און איז געגאנגען שלאפן, כד איחמם, וקם, ווען ער איז אויפגעהייצט געווארן, זיין גוף איז אזוי מין אויפגעהייצט געווארן ווען ער איז אויפגעשטאנען, נפל פורתא פורתא מיניה, איז דער טלית אראפגעפאלן פון אים שטיקלעך שטיקלעך ס'טייטש די היץ האט ממש צענומען דעם טלית, צענומען דעם בגד אינגאנצן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען ירקונא תרין בשיכרא ומיעקר, איינער וואס האט די מחלה די ירקון, מישט מען צוויי פון די דריי מינים, און וואס די זייטיגע זאך וואס געשענט איז ער ווערט אן עקור, קינדער קען מען מער נישט האבן. יעצט אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה אז שבת טאר מען נישט טרינקען דעם כוס עיקרין, די גלעזל משקה, די רפואה, פאר די ירקון וואס מאכט דעם מענטש אן עקור, טאר מען שבת נישט טרינקען, איז לכאורה משמע אז אין די וואכן טאג מעג מען יא, און אויף דעם פרעגט די גמרא מי שרי, מעג מען דען טרינקען אזא סארט רפואה וואס מאכט א מענטש א עקור וואס מאכט א מענטש זאל מער נישט קענען האבן קיין קינדער, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מנין לסירוס באדם שהוא אסור, פון וואו ווייסט מען אז א מענטש טאר זיך נישט מסרס זיין ער טאר נישט גורם זיין ער זאל נישט קענען האבן קיין קינדער, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק, ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה', די פסוק זאגט דארט אז מען טאר נישט מקריב זיין א קרבן וואס איז מעוך, כתות, נתוק, כרות, דאס איז כל מיני זאכן וואס איז גורם אויף א סירוס א בהמה זאל נישט קענען האבן קיין קינדער, איז א בהמה וואס איז מסורס טאר מען נישט מקריב זיין, און די פסוק זאגט דארט ובארצכם לא תעשו, וואס מען דרש'נט פון דעם אז נישט נאר מען טאר עס נישט מקריב זיין, נאר מען טאר דאס נישט טון. מען טאר נישט מסרס זיין א בהמה, יעצט נאך מער, ס'שטייט ובארצכם ס'וואלט געקענט שטיין ובארץ, איז דא דא א איבעריגע כ' און א איבעריגע מ', ובמילא דרש'נט מען אויכעט בכם לא תעשו, דברי ר' חנינא, אז א מענטש אליין טאר זיך אויך נישט מאכן אן עקר, מען טאר נישט מסרס זיין א מענטש, ובמילא, ווי קען די משנה זאגן אז א כוס עיקרין טאר מען שבת נישט טרינקען און משמע אין די וואכן יא, אין די וואכן איז אויך דא א פראבלעם? ענטפערט די גמרא, הני מילי, היכא דקא מכוון, הכא מעצמו הוא. ס'טייטש אזוי, מאכן א מענטש א סריס קען מען אויף צוויי אופנים, אדער מען מאכט עס בפועל, מען נעמט דארט ביים אבר און מען שלעפט ארויס די חלקים פונעם אבר וואס איז גורם א מענטש זאל קענען האבן קינדער אזוי איז מען מסרס א מענטש, וואס דאס אוודאי זאגט יעצט די גמרא דאס לערנט מען ארויס פון בכם לא תעשו אז מען טאר דאס נישט טון, אבער דא ביי כוס של עיקרין איז נישט פשט מען איז ממש בפועל מסרס די מענטש, די מענטש טרינקט א רפואה, און דרך אגב געשענט אז ער קען מער נישט האבן קיין קינדער, אבער בפועל געשענט נישט קיין שום מעשה אין זיין אבר אז ער זאל מער נישט קענען האבן קיין קינדער, און במילא זאגט די גמרא דאס האבן מיר נישט קיין לימוד אז מען טאר דאס נישט טון, און פאר דעם זאגט טאקע די משנה אז אין די וואכן מעג מען דאס טון. זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט יעצט א ראיה, דאמר רבי יוחנן, הרוצה שיסרס תרנגול, יטול כרבלתו ומסתרס מאיליו, רבי יוחנן זאגט קלאר, אז איינער וויל מסרס זיין א תרנגול, אז א תרנגול זאל נישט קענען האבן קיין קינדער, מען טאר דאך נישט מסרס זיין א בעל חי, וואס זאל מען טון? זאל מען אראפ נעמען די כרבולת, דאס איז די רויטע חלק וואס ליגט אויפן קאפ, און א תוצאה פון דעם איז אז די תרנגול קען מער נישט האבן קיין קינדער. זעהן מיר פון דעם, אז ווי לאנג מען רירט נישט צו, די אבר ההולדה ווילאנג מען איז נישט מסרס בפועל מעג מען, און ממילא זאגט די גמרא דא אויך, די כוס עיקרין מעג מען אויך טרינקען, פרעגט די גמרא אבער עס איז דאך נישט אזוי, ווייל והאמר רב אשי רמות רוחא הוא דנקטא ליה, וואס טייטש ביי א תרנגול ווען מען שלעפט אראפ דעם כרבולת, איז נישט פשט אז ער ווערט שוואך ער קען מער נישט האבן קיין קינדער, פשט איז זיין גאנצע גאווה ליגט אים אין די כרבולת, נעמסט אים אראפ די כרבולת וויל ער מער נישט משמש זיין און במילא וועט ער נישט האבן קיין קינדער, אבער דאס איז נישט די זעלבע זאך ווי איינער וואס טרינקט א כוס עיקרין וואס דאס איז ממש גורם ער זאל נישט קענען האבן קיין קינדער, נאר וואס דען? און ממילא זאגט די גמרא א צווייטע תירוץ, אלא בסריס, נאר וואס דען מוז מען זאגן אונזער משנה רעדט שוין פון א סריס, פון איינער וואס קען שוין נישט האבן קיין קינדער, און ביי אזא איינער, ער טאר נישט טרינקען א כוס עיקרין שבת, אבער אין די וואכן מעג ער, פארוואס ווייל ער קען סייווי נישט האבן קיין קינדער, פרעגט די גמרא והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הכל מודים במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב שנאמר לא תאפה חמץ לא תעשה חמץ, וואס טייטש אזוי? בעצם איז דא א מחלוקת צווישן רבי מאיר און די חכמים לגבי איינער וואס האט א קרבן, וואס דער קרבן איז א בעל מום, וואס בעצם שטייט אין פסוק א מענטש טאר נישט נעמען א קרבן א בהמה פון קדשים און מאכן אין דעם א מום, נאר וואס דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער מענטש האט א קרבן וואס האט א געוויסע מום, וואסערע מום האט דער קרבן? דער קרבן האט צופיל בלוט, און במילא די איינציגסטע וועג אוועקצונעמען דעם מום איז מאכן א לאך ארויסצונעמען די בלוט, און די שאלה איז יעצט אז מען מאכט א לעכל אינעם קרבן ארויסצונעמען די בלוט מ'איז מקיז די דם און מען טוט עס אויף אן אופן וואס ווען מ'איז מקיז ווען מ'מאכט דעם לעכל, דאס אליין ווערט א מום. וואס טייטש די שאלה איז צו מ'מעג מאכן א מום אין א בהמה וואס האט שוין א מום צו נישט. איז דא א מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, וואס די חכמים זאגן מ'מעג יא, ר' מאיר זאגט מ'טאר נישט. און אויף דעם קומט יעצט די ר' יוחנן, וואס ר' יוחנן זאגט אז אלע זענען אבער מודה אז אפילו ס'איז טאקע דא א מחלוקת צו מ'מעג מאכן א מום אין א בעל מום, וואס טייטש מ'מעג מאכן א מום אויף א מום, איז אבער יעדער מודה לגבי א קרבן מנחה, וואס ביי א קרבן מנחה, איז אויך דא אן איסור א קרבן מנחה טאר נישט ווערן חמץ, טאמער א קרבן מנחה ווערט חמץ טאמער איינער איז מחמץ א קרבן מנחה איז ער עובר אויף א לאו, ער קריגט אויף דעם מלקות, נאך מער, מען טאר נישט טון אן עבודה אין א קרבן מנחה וואס איז שוין חמץ, יעצט וואס איז טאמער דריי כהנים טוען דריי אנדערע עבודות אין א קרבן מנחה וואס איז חמץ, לערנט מען ארויס פון פסוק שטייט לא תאפה חמץ לא תעשה חמץ, וואס לא תעשה חמץ מיינט מען טאר נישט טון א עבודה מיט די מנחה וואס איז חמץ, פארוואס דארף שטיין נאכאמאל לא תאפה מען טאר עס נישט באקן, באקן איז אויך אן עבודה, נאר וואס דען, מען לערנט ארויס פון דעם אז יעדע עבודה באזונדער וואס מען טוט מיט די מנחה וואס איז חמץ, איז נאכאמאל מחייב מלקות, און דאס זאגט דא רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן ווייטער, און די זעלבע זאך איז יעדער מודה במסרס אחר מסרס שהוא חייב, אז טאמער איינער איז מסרס א בעל חי וואס איז שוין מסורס, וואס קען שוין נישט האבן קיין קינדער, איז אויך חייב מלקות. פון ווי ווייסט מען דאס? ווייל מ'לערנט עס ארויס אין א פסוק, שנאמר שטייט אין פסוק, ומעוך וכתות ונתוק וכרות, דאס איז אלע מיני סירוסים כל מיני אופנים וואס מ'קען מסרס זיין א בעל חי, און דער פסוק זאגט ובארצכם לא תעשו אז מ'טאר דאס נישט טון, און במילא קען מען פרעגן, אם על כרות חייב, על נתוק לא כל שכן, וואס איז די חילוק צווישן כרות און נתוק? איז אזוי, כרות מיינט אז מ'מאכט אים א סריס דורך דעם וואס מ'שניידט אפ די גידים, וואס טייטש? די אבר הזכרות האט די ביצי הזכרות וואס ווערט אנגערופן די אשכים וואס די ביצים הענגען זיך אן אויף גידים איז דא כרות מיינט מען האקט אפ די גידים אבער די אשכים די ביצים ליגן נאך דארט נתוק איז טייטש מען האקט עס אינגאנצן אראפ מען נעמט אינגאנצן ארויס די אשכים און במילא שטעלט זיך די קשיא אז אויף כרות איז מען חייב וואס טייטש טאמער מען האקט נאר אפ די גידים איז מען שוין חייב מלקות ווען א מענטש איז מסרס א בעל חי איז כל שכן אויף נתוק נאר וואס דען לערנט מען ארויס פון דעם אלא להביא נותק אחר כורת שהוא חייב, לערנט מען ארויס פון דעם אז ס'האט נישט צו טון טאמער איינער איז כורת, ער שניידט אפ די גידים, שפעטער גייט איינער און איז נותק און נעמט עס אינגאנצן אראפ, איז דער צווייטער אויך חייב אפילו דער מענטש איז שוין מסורס פון פריער, און ממילא שטעלט זיך די קשיא דא אויך, וויאזוי קענסטו מיר ענטפערן אז דא רעדט זיך פון איינער וואס איז שוין א סריס, אפילו א סריס העט אויך נישט טארן טרינקען א כוס עיקרין, ווייל ער איז נאכאמאל עובר אויף די עבירה פון מסרס זיין, ואלא נאר, ענטפערט די גמרא א נייע תירוץ, די משנה רעדט זיך בזקן, ביי אן עלטערע מענטש, ביי א זקן וואס קען מער נישט האבן קיין קינדער, ער מעג טרינקען א כוס של עיקרין אין די וואכן, פארוואס וואס איז די חילוק צווישן א זקן און א סריס, איז ווי רשי איז מסביר אז די איסור פון מסרס אחר מסרס איז א חידוש, און ממילא זאגט מען נישט די חידוש ביי א זקן וואס קען סייווי נישט האבן קיין קינדער, מען זאגט עס נאר ביי איינער וואס איז ראוי צו האבן קינדער ביי א יונגע מענטש, און ממילא שוין ווייטער אז די משנה רעדט זיך ביי א זקן, פארשטיי מיר ווי אזוי די משנה איז מתיר צו טרינקען די כוס עיקרין אין די וואכן. פרעגט אבער די גמרא, והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן זאגט אין גיטין, הן הן החזירוני לנערותי, אז עס איז דא דארט געוויסע רפואות וואס ווערט דארט אויסגערעכנט אין די גמרא, און די רפואות האט געהאלפן אז רבי יוחנן זאל קענען האבן קינדער, אפילו נאכדעם וואס ער איז געווארן א זקן, איז שוין ווייטער אפילו א זקן קען אויך האבן קינדער, קען נישט זיין אז די משנה רעדט זיך פון א זקן, אלא נאר ענטפערט די גמרא באשה, די משנה רעדט זיך טאקע ביי א פרוי, וואס א פרוי איז נישט מצווה אויף פריה ורביה, און רשי ברענגט דא די לימוד עס שטייט אין פסוק, ווען דער באשעפער האט באשאפן אדם און חוה ויברא אלקים את האדם זכר נקבה ברא אותם, ויברך אותם אלקים, ויאמר להם אלקים, פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה און עטס זאלטס איינעמען די וועלט וכבשוה לערנט מען דארט ארויס די גמרא דרשנט פון וכבשוה אז דאס גייט נאר ארויף אויפן זכר ווייל א זכר איז זיין דרך צו כובש זיין און ממילא דער מאן דאמר האלט אז פרו ורבו איז א מצוה נאר אויפן זכר און ממילא אז א נקבה האט נישט קיין מצוה פון פרו ורבו איז מעג מען איר מסרס זיין די איסור פון מסרס זיין נישט אויף א נקבה און פארדעם די משנה רעדט זיך ביי א אישה וואס מעג טאקע טרינקען א כוס עיקרין אינדערוואכן פרעגט אבער די גמרא, ולרבי יוחנן בן ברוקה דאמר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלקים ויאמר להם פרו ורבו, לויט רבי יוחנן בן ברוקה וואס די מצוה פון פרו ורבו גייט אויך ארויף אויף א פרוי, מאי איכא למימר, וואס וועסטו מיר ענטפערן, א פרוי האט אויך נישט טארן טרינקען א כוס עיקרין, ענטפערט די גמרא, בזקינה, ס'רעדט זיך ביי אן עלטערע פרוי, אי נמי בעקרה, אדער א פרוי וואס איז געבוירן אויף אן אופן וואס זי קען נישט האבן קיין קינדער, וואס א עלטערע פרוי איז טאקע קען נישט האבן קיין קינדער איז נישטא קיין וועג צוריק צו מאכן אז די עלטערע פרוי זאל קענען האבן קינדער, און נאך מער אן עקרה, עקרה איז אנדערש, עקרה איז נישט קיין סריס, עקרה איז פשט א פרוי וואס איז געבוירן אן די אייברים צו האבן קינדער, איז ביי זי איז סתם אזוי נישט דא קיין פראבלעם פון מסרס זיין, און בעצם די מפרשים זענען מסביר אז די גמרא וואלט עס אויך געקענט ענטפערן ביי א מאן אז ס'רעדט זיך ביי אן עקר, א עקר איז נישט קיין סריס, איינער וואס איז געבוירן אן עקר, איינער וואס איז געבוירן אז ער קען נישט האבן קיין קינדער, ביי אים איז אוודאי נישט דא קיין איסור אים מסרס צו זיין, ווייל ס'איז נישט שייך ביי אים קיין סירוס, על כל פנים אזא סארט מענטש קען טרינקען די כוס עיקרין אין די וואכן, און פון דעם רעדט די משנה.